בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף י ח, מיר הייבן אן דף י ח עמוד א', די אכטע שורה פון אויבן, מתיב רב הונא בר חייא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען א מחלוקת צווישן רב הונא אמר רב און ר' יהודה, רב הונא אמר רב, האמיר געזען, האט געזאגט שומרת יבם שמתה מותר באמה, טאמער א יבמה שטארבט, מעג א יבם חתונה האבן מיט איר מאמע, פארוואס? ווייל אין זיקה האט מען געזען, און רב יהודה האט געזאגט פונקט פארקערט, רב יהודה האט געזאגט שומרת יבם שמתה אסור באמה, פארוואס? ווייל ער האלט יש זיקה, אויך האט מען געזען, ווער איז די מאן דאמר וואס האלט טאקע יש זיהק? רבי יהודה בן בתירא, איי פארוואס זאגט נישט רב יהודה יש זיקה, פשוט, האט מען געזען נעכטן די גמרא, פרעגט יעצט די גמרא מתיב רב הונא בר חייא, פרעגט רב הונא בר חייא אויף רב יהודה, וואס רב יהודה האט געזאגט יש זיקה, פרעגט ער א קשיא פון אונזער משנה, ביי אונזער משנה האט מען געזען וואס די מעשה אז ס'דא צוויי ברודערס ראובן מיט שמעון, ראובן האט א פרוי ראובנ'טע, שמעון האט א פרוי שמעונ'טע, און ראובן שטארבט אן קינדער, איז איידער איינער האט דא מייבם געווען איז געבוירן געווארן לוי, האט מען געזען קודם כל לוי אוודאי קען נישט מייבם זיין, ווייל ראובנ'טע כלפי לוי איז אן אשת אחיו שלא היה בעולמו, זי איז ממש אן ערווה, נאר וואס, שמעון קען מייבם זיין, גייט טאקע שמעון און ער איז מייבם ראובנ'טע, יעצט שטארבט שמעון, בלייבט יעצט איבער סיי ראובנ'טע און סיי שמעונ'טע, און לוי דארף לכאורה מייבם זיין, האבן מיר געזען אין די משנה ניין, לוי איז נישט מייבם קיינעם נישט פארוואס? ווייל ראובנ'טע איז אן ערווה, און שמעונ'טע איז א צרת הערווה, איז ביידע פטור פון יבום וחליצה, אזוי דאס איז די ערשטע ציור האט די משנה אויסגעפירט, וואס איז טאמער עשה בה מאמר, וואס טייטש שמעון האט נישט מייבם געווען ראובנ'טע, נאר האט געמאכט מאמר, ער האט איר מקדש געווען א קידושין דרבנן, איז דא האבן חזל מתקן געווען חולצת ולא מתייבמת, פארוואס? ווייל בעצם מדאורייתא ביי אזא ציור, ווען שמעון שטארבט, דארף לוי מייבם זיין שמעונ'טע, פארוואס נישט? ס'טייטש טאמער שמעון האט מייבם געווען ראובנ'טע, דעמאלטס ווערט ראובנ'טע אן ערווה, שמעונ'טע א צרת הערווה, איז לוי טאר קיינעם נישט נישט חולץ זיין נישט מייבם זיין, אבער טאמער שמעון האט גארנישט געטוהן דא, ער האט געמאכט מאמר אבער מדאורייתא איז דאס גארנישט, איז מדאורייתא דארף יעצט לוי מייבם זיין שמעונ'טע, פונדעסטוועגן, חזל קוקן אן דעם מאמר אויף עפעס א זאך, און במילא האבן חזל געזאגט, חולצת ולא מתייבמת, אז ראובנ'טע פארשטייט זיך גארנישט, אבער אפילו שמעונ'טע זאל לוי חולץ זיין נישט מייבם זיין, אזוי האט מען געזעהן די משנה, איז לאמיר זעהן, פרעגט רב הונא בר חייא מתיב רב הונא בר חייא, מיר האבן געזעהן די משנה עשה בה מאמר, ומת, שנייה חולצת ולא מתייבמת אזוי ווי מ'האט יעצט געשמועסט איז לכאורה קען מען מדייק זיין טעמא דעבד בה מאמר הא לא עבד בה מאמר שנייה נמי יבומי מייבמה ס'טייטש ס'גאנץ פשוט פון אונזער משנה אז אוודאי קען מען מדייק זיין אז וואס איז טאמער שמעון האט גארנישט געטון וואס טייטש ראובן איז געשטארבן אן קינדער איבערגעלאזט ראובנ'טע יעצט איז לוי געבוירן געווארן אבער שמעון האט נישט מייבם געווען שמעון זיצט זיך רואיג יעצט שטארבט שמעון אן קיין מאמר אן קיין גארנישט איז אוודאי די דין אז לוי ראובנ'טע קען ער נישט מייבם זיין אבער שמעונ'טע אוודאי דארף ער יא מייבם זיין, און אויף דעם פרעגט רב הונא בר חייא וואס עפעס? לויט רב יהודה אז יש זיקה ואי אמרת יש זיקה הויא לה צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו בזיקה, וואס טייטש וואס מיינט זיקה? זיקה איז פשט כאילו זיי האבן חתונה געהאט, כאילו ס'איז שוין דא א יבום דא, כאילו זיי וואוינען צוזאמען, כאילו ס'איז א פאר פאלק, אויב אזוי איז וואס א חילוק צווישן זיקה און מאמר? ס'טייטש וואס פעלט אויס די גאנצע מאמר? מיר האבן געזען אז טאמער שמעון האט געמאכט מאמר, דעמאלטס טאר לוי נישט מייבם זיין נאר חולץ זיין, אה, און אן מאמר, אן מאמר איז דאך אויך דא א זיקה, איז אויך כאילו שמעון האט געמאכט מאמר, כאילו, און ממילא אלעמאל וואלט געדארפט זיין די דין אז לוי טאר נישט מייבם זיין שמעון'ס פרוי נאר חולץ זיין, אפילו שמעון האט גארנישט געטון אפילו שמעון האט נישט מייבם געווען. אמר רבה, זאגט רבה ביסט גערעכט, הוא הדין דאף על גב דלא עבד בה מאמר, שניה מיחלץ חלצה, יבומי לא מייבמה, ס'טייטש ביסט גערעכט, לויט די מאן דאמר אז יש זיקה איז נישט דא אזא זאך, לוי זאל מייבם זיין שמעון'ס פרוי, פארוואס? ווייל שמעון'ס פרוי איז א בחינה פון א צרת הערווה, ווייל ס'איז כאילו שמעון האט מייבם געווען ראובנ'טע ווייל ס'איז טאקע דא א זיקה, איי טאמער איז דא א זיקה פארוואס טאקע זאגט די משנה א ציור פון מאמר אז ער האט געמאכט מאמר, אפילו אן מאמר איז די זעלבע דין, זאגט רבה, והא דקתני מאמר, לאפוקי בית שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור, קא משמע לן. ס'טייטש ס'דא א בית שמאי, וואס בית שמאי האלט מאמר איז ממש דאורייתא'דיג, ס'איז ממש א קנין גמור, ס'איז נישט קיין דרבנן'דיגע קידושין, ס'איז פונקט ווי יבום אליין, און ממילא לויט די בית שמאי וועט זיין אנדערש די דין, ווייל לויט די בית שמאי וואס איז טאקע ביי אזא ציור אז שמעון האט געמאכט מאמר מיט ראובנ'טע, און יעצט שטארבט שמעון, איז לוי פטור פון יבום און פון חליצה, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז ממש פשט אז שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובנ'טע, ראובנ'טע איז ממש אן ערווה, און שמעונ'טע איז ממש א צרת הערווה, איז לוי פטור פון אלעמען, איז כדי זאלסט נישט אזוי זאגן, האט די משנה געזאגט, אפילו מיט מאמר ס'טייטש לאפוקי מבית שמאי איז אויך נאר דרבנן'דיג, ממילא אלעמאל לוי וועט מאכן חליצה נישט קיין יבום, אבער אוואדע איז יש זיקה, און אוואדע אפילו אן מאמר איז אויך אזוי דער דין. איתיביה אביי, פרעגט יעצט אביי א קשיא פון א ברייתא אויך אויף רב יהודה, וואס רב יהודה האט געזאגט יש זיקה, פרעגט ער א קשיא אזוי, שטייט אין די ברייתא, שני אחים בעולם אחד, ס'דא צוויי ברודערס ראובן מיט שמעון, ומת אחד מהן? ראובן שטארבט, בלא ולד אן קינדער, בלייבט ראובנ'טע אליין, מען דארף יעצט מייבם זיין ראובנ'טע. ועמד השני הזה, שטעלט זיך אויף שמעון, לעשות מאמר ביבמתו, ער וויל מאכן מאמר מיט ראובנ'טע, ער וויל איר מקדש זיין, אבער למעשה איז עס נישט געלונגען, ולא הספיק לעשות בה מאמר, ער האט נישט געמאכט למעשה. שוין, וואס פעלט אויס די שטיקל וועט מען זעהן בהמשך. על כל פנים, עד שנולד לו אח, יעצט ווערט געבוירן לוי, קיינער האט נישט געמאכט אדערווייל יבום מיט ראובנ'טע, לוי איז יעצט געבוירן, ומת. יעצט שטארבט שמעון, איידער שמעון האט מייבם געווען ראובנ'טע, איז דער דין אזוי, הראשונה, ס'טייטש ראובנ'טע, יוצאה, זי, גייט ארויס משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, ס'טייטש אוודאי איז לוי נישט מייבם ראובנ'טע, אשת אחיו שלא היה בעולמו א ערווה ממש, ושניה, די צווייטע, וואס טייטש שמעון'ס פרוי שמעונ'טע, או חולצת, או מתייבמת, איז לוי דארף מאכן אדער חליצה אדער יבום, און ממילא, פרעגט אביי ואי אמרת יש זיקה, טאמער איז דא א זיקה, הויא לה צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו בזיקה, ווייטער די זעלבע קשיא, זיקה, איז פשט ס'דא א חיבור, כאילו איז שוין געווען דא א יבום, כאילו ס'איז דא דא עפעס א חיבור, און מילא ברגע וואס ראובן איז געשטארבן, אן דעם וואס שמעון זאל דארפן גארנישט טון, איז דא עפעס א חיבור צווישן שמעון און ראובנ'טע, כאילו זיי האבן חתונה געהאט, און מילא אז ראובנ'טע איז אן ערווה פאר לוי, איז שמעונ'טע א צרת הערווה, על כל פנים מדרבנן, איז לוי זאל נישט קענען מייבם זיין שמעונ'טע, פארוואס שטייט דא אין די ברייתא ער קען יא? זאגט טאקע רבה הא מני ר' מאיר היא, די ברייתא גייט כשיטת ר' מאיר, דאמר אין זיקה, ר' מאיר האלט אין זיקה. יעצט, וואס טייטש ר' מאיר האלט אין זיקה? וואו זעהן מיר אזא ר' מאיר? איז אוודאי ר' מאיר זאגט נישט קלאר אין זיקה, נאר אין יענע ברייתא אליין שטייט דברי ר' מאיר, יענע ברייתא איז קלאר ר' מאיר, איז טאקע קען מען זאגן אז ר' מאיר האלט אין זיקה, און מיט דעם איז אלעס פארענטפערט, טאמער אין זיקה, איז אוודאי קען יעצט לוי מייבם זיין שמעונ'טע, ווייל שמעונ'טע איז נישט קיין צרת הערווה. איי פרעגט די גמרא, ומי סבירא ליה לר' מאיר אין זיקה? קען מען דען זאגן אזוי אז ר' מאיר האלט אין זיקה? והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, אין א משנה בדרך כלל שטייט נישט קיין מאן דאמר איז א סתם משנה וואס טייטש איז ר' מאיר א סתם משנה איז ר' מאיר האט מען געלערנט א משנה אזוי ארבעה אחים שנים מהם נשואים שתי אחיות די מעשה פון דף ט' פיר ברידערס ראובן שמעון לוי יהודה לוי און יהודה האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטערס צו רחל און לאה ומתו הנשואין האחיות יעצט שטארבן לוי און יהודה איז ראובן און שמעון דארפן יעצט בעצם מייבם זיין די צוויי מיידלעך די צוויי שוועסטערס רחל און לאה הרי אלו חולצות ולא מתייבמות און די דין איז חליצה קענען זיי מאכן אבער יבום נישט. פארוואס? ווייל יעדעס איינס פון זיי איז אחות זקוקתו אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ס'טייטש יעדער האט א זיקה צו ביידע, רחל האט א זיקה צו ראובן און שמעון, לאה האט א זיקה צו ראובן און שמעון, און ברגע ראובן העט מייבם זיין איינס, לאמיר זאגן ראובן העט מייבם זיין רחל, רחל איז דאך אחות זקוקתו, ווייל ס'דאך אויך דא א זיקה צו לאה, און אחות זקוקתו איז אזוי ווי אחות אשתו, א זיקה האט מען געשמועסט אזוי ווי חתונה האבן, און ממילא יבום טארן זיי נישט מאכן, נאר חליצה, מילא פרעגט די גמרא ואי סלקא דעתך סבר ר' מאיר אין זיקה, טאמער ר' מאיר האלט אין זיקה, איז הני מתרי בתי קאתיין, האי לייבם חדא, והאי לייבם חדא, ס'טייטש טאמער טאקע אז אין זיקה, וואלט ר' מאיר, וואס איז א סתם משנה איז ר' מאיר, וואלט ר' מאיר געדארפט זאגן, געזונטערהייט, ראובן העט מייבם זיין רחל, שמעון העט מייבם זיין לאה, און קיינער נישט אחות זקוקתו ווייל ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין זיקה, ענטפערט טאקע די גמרא, לעולם אין זיקה, ביסט גערעכט, ס'איז טאקע נישט דא קיין זיקה, אויב אזוי, פארוואס טאר ראובן און שמעון נישט מייבם זיין רחל און לאה? משום דקסבר ווייל ר' מאיר האלט אסור לבטל מצוות יבמין, מען טאר נישט מבטל זיין מיט די הענט די מצוות יבום, ס'טייטש, מבטל זיין יבום מיינט נישט דווקא יבום, ס'מיינט יבום וחליצה, מען טאר עס נישט מבטל זיין, און דא וויאזוי העט עס נתבטל ווערן, ווייל דא איז דא א חשש, דדילמא אדמייבם חד מיית אידך, וקא בטלת מצות יבמין, ס'טייטש ר' מאיר האט חושש געווען, שטעל דיך פאר מ'העט לאזן ראובן און שמעון מייבם זיין רחל און לאה, שוין, ראובן העט גיין, ער העט מייבם זיין רחל, און שמעון ווארט נאך, ער איז נאך יונג קוקט אויס, יעצט שטארבט שמעון, איז די לאה, קען יעצט ראובן איר נישט מייבם זיין, און נישט חולץ זיין, ווייל ער האט שוין מייבם געווען איר שוועסטער, ס'דאך אחות אשתו, בלייבט זי שטעקן, איז פשט מ'האט אינגאנצן מבטל געווען מצות יבום, מ'קען נישט מאכן מיט איר נישט יבום נישט חליצה, דאס האט ר' מאיר נישט געוואלט, און דערפאר האט ר' מאיר געזאגט אלס די חשש, הייסט מען ביידע חולץ זיין, אזוי ארום אז לאמיר זאגן טאקע ראובן העט חולץ זיין רחל, יעצט אז שמעון שטארבט, קען ראובן רואיגערהייט אויך חולץ זיין לאה, און אזוי העט נישט בטל ווערן מצות יבום, דאס איז פאר דעם האט מען מתקן געווען נישט צו מאכן קיין יבום. פרעגט אבער די גמרא, ואי אין זיקה תיבטל, וואס איז די פראבלעם? ס'טייטש לויט די מאן דאמר וואס האלט אין זיקה, וואס דאס איז ר' מאיר, וואלט לכאורה ר' מאיר נישט געדארפט האבן א פראבלעם אז זאל בטל ווערן מצות יבום, פארוואס? ווייל דהא רבן גמליאל אמר אין זיקה, ומותר לבטל מצות יבמין, ווייל מען זעט א רבן גמליאל, וואס רבן גמליאל האלט אין זיקה, און ער האלט אויך מען מעג לכתחילה מבטל זיין מצות יבום, ממילא ר' מאיר וואס האלט אין זיקה, וואלט אויך לכאורה אזוי געדארפט האלטן, ווי זעט מען אזא רבן גמליאל? דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף קט, די משנה רעדט דארט פון צוויי ברידערס וואס האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס, נאר וואס, די צוויי שוועסטערס, איינע איז א גדולה, און די אנדערע איז א קטנה, א קידושין מדרבנן. למשל ראובן און שמעון, ראובן האט חתונה מיט רחל, רחל איז א גרויסע, און שמעון האט חתונה מיט לאה, א קליינע. יעצט שטארבט ראובן אן קינדער, פאלט יעצט רחל פאר שמעונ'ן. נאר וואס, שמעון, בעצם טאמער שמעון'ס פרוי וואלט געווען א גדולה, עס וואלט געווען א געהעריגע חתונה, וואלט זי נישט געפאלן פאר שמעון, ס'איז אחות אשתו, ס'איז א ערוה, פטור פון יבום פון חליצה פון אלעמען, אבער בכל זאת, שמעון'ס חתונה מיט לאה איז נאר א דרבנן'דיגע קידושין, און ממילא אוודאי פאלט זי פאר אים, און ממילא, זאגט דארט ר' אליעזר, ער איז די ערשטע תנא דארט אין די משנה, זאגט ר' אליעזר, פאר שמעון זאגט מען קודם כל, מיט לאה, מיט דיין פרוי, קענסטו מער נישט וואוינען, פארוואס? ווייל רחל איז יעצט דיין זיקה, קומט אויס די פרוי די קטנה, איז אחות זקוקתו, און מען טאר נישט וואוינען מיט אחות זקוקתו, און וואס דען טוט מען? זאגט מען פאר דער קטנה, מען זאגט פאר לאה, זיי ממאן שמעון, זי קען מאכן מיאון, זיי ממאן, אויס חתונה, כאילו זי איז אינגאנצן ארויס פון בילד, און יעצט קען שמעון מייבם זיין רחל, אזוי זאגט דארט ר' אליעזר דער תנא קמא. זאגט רבן גמליאל, רבן גמליאל קריגט זיך אויף אים, רבן גמליאל אומר, אם מיאנה, מיאנה, ואם לא מיאנה, תמתין עד שתגדיל, ותצא הלזו משום אחות אשה. ס'טייטש רבן גמליאל האלט צוויי זאכן. קודם כל האלט רבן גמליאל אין זיקה, און ממילא אויב אין זיקה, קען שמעון ווייטער וואוינען מיט לאה, לאה איז נישט אחות זקוקתו, ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין זיקה, און דאס איז איין זאך. חוץ פון דעם, האלט רבן גמליאל אז כ'האב נישט קיין שום פראבלעם זאל אינגאנצן בטל ווערן די מצות יבום, און ממילא זאגט רבן גמליאל מ'זאגט אן פאר שמעון, דו זאג פאר דיין פרוי פאר דער לאה, ווארט נאר ווארט, ווארט ביז זי ווערט גרויס, ברגע וואס זי ווערט גרויס שמעון העט וואוינען מיט איר און העט מקדש זיין בביאה, זי העט ווערן געהעריג נארמאל שמעון'ס פרוי, און ברגע וואס זי ווערט שמעון'ס פרוי איז אטאמאטיש ווערט שמעון פטור פון צו מייבם זיין רחל, ווייל רחל איז יעצט אחות אשתו, וואס טייטש מ'האט דא מבטל געווען יבום בידיים, זעהן מיר דא אז די זעלבע מאן דאמר וואס האלט אין זיקה האלט אז מ'מעג מבטל זיין מצות יבום, איז פארוואס האלט נישט ר' מאיר אויכט אזוי? אמר ליה, זאגט רבה, דרבן גמליאל אדרבי מאיר קרמית, וואס פרעגסטו מיר א קשיא רבן גמליאל אויף ר' מאיר? נישט קיין סתירה, רבן גמליאל האלט אזוי, ר' מאיר קריגט זיך אויף איין נקודה און איז מסכים צו איין נקודה, פון איין זייט איז ר' מאיר מסכים אין זיקה, פון די צווייטע זייט זאגט ר' מאיר אז מען טאר נישט מבטל זיין מצות יבום, זאגט די גמרא, זאגט אביי, האסט נישט פארשטאנען מיין קשיא, לא הכי קאמרינן, ר' מאיר חייש אפילו לספיקא, רבן גמליאל אפילו לוודאי לא חייש, ס'הייסט לכאורה די צוויי שיטות זענען קיצוני'ש איינס אוועק פון צווייטן. ר' מאיר, וואס איז ר' מאיר חושש? ר' מאיר איז חושש אז מען לאזט נישט צוויי ברודערס מייבם זיין צוויי שוועסטערס, ווייל אפשר העט איין ברודער שטארבן, דאס איז העטעך וועטעך, אפשר העט איינער שטארבן, און טאמער איינער העט שטארבן, העט מצות יבום בטל ווערן. א מורא'דיגע ווייטע ווייטע חשש. פון די צווייטע זייט זעט מען רבן גמליאל קיצוני'ש אויף פארקערט, רבן גמליאל זאגט נישט נאר מען איז נישט חושש, קענסט גיין מבטל זיין יבום בידיים, איז איז מסתבר אזא זאך פרעגט די גמרא, צוויי אזעלכע פארקערטע שיטות, זאגט רבה יא, דילמא מאן דלא חייש אפילו לוודאי לא חייש, און מאן דחייש אפילו לספיקא חייש, דאס איז נישט קיין קשיא, יא, ר' מאיר איז חייש אויף אלעמען, אפילו אויף א ספק, און רבן גמליאל זאגט, איך בין אינגאנצן נישט חושש אויף דעם פראבלעם, מען מעג מבטל זיין מצות יבום בידיים. זאגט יעצט די גמרא נאך די גאנצע מעשה אונז האבן דאך אנגעהויבן מיט דעם אז רב הונא האט נאכגעזאגט בשם רב אז אין זיקה און רב יהודה האט געזאגט יש זיקה מען האט נישט געזען בשם וועם ער רעדט זאגט די גמרא אמר ליה אביי לרב יוסף הא דרב יהודה דשמואל היא רב יהודה זאגט בשם שמואל ס'הייסט שמואל איז דער מאן דאמר וואס האלט יש זיקה ווי איז דא אזא שמואל האבן מיר שוין נעכטן געזען דעם שמואל דתנן ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה וואס מען האט נעכטן געזאגט א משל ראובן שמעון לוי יהודה, שמעון שטארבט אן קינדער, איז ראובן גייט און ער איז מקדש שמעון'ס פרוי'ס שוועסטער, אזוי ארום אז ראובן גייט יעצט נישט קענען מאכן קיין יבום, איז זאגט דארט די משנה משום רבי יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו, מען זאגט פאר די ראובן, המתן עד שיעשה אחיך מעשה, וואס טייטש וואוין נישט מיט דיין פרוי, האב נישט אינגאנצן חתונה מיט איר, ווי לאנג דיין ברודערס איינער פון דיין ברודערס זאל נישט מייבם זיין שמעון'ס פרוי פארוואס ווייל די פרוי וואס מיט איר ווילסטו חתונה האבן איז אן אחות זקוקתו די שמעון'ס פרוי האט דאך דא א זיקה צווישן דיר און שמעון'ס פרוי און דו האסט חתונה יעצט מיט די פרוי'ס שוועסטער איז א פראבלעם ואמר שמואל און אויף דעם משנה זאגט שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירא אז די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה בן בתירא זעהן מיר אז שמואל איז דער וואס האלט יש זיקה, און ממילא אז רב יהודה האט געזאגט יש זיקה, אוודאי האט ער עס נאכגעזאגט פון שמואל, ווייל רב יהודה איז בעצם געווען א תלמיד סיי פון רב און סיי פון שמואל, און ווייס מיר יעצט ער רעדט בשם שמואל. אמר ליה פרעגט רב יוסף צו אביי, וואס איז א ראיה? דאי דרב מאי, טייטש וואס שטערט דיך צו זאגן אז רב יהודה רעדט בשם רב? קשיא דרב אדרב, לכאורה האסטו א פראבלעם, ווייל רב הונא האט נאכגעזאגט קלאר בשם רב אין זיקה, מילא ווילסטו מיר נישט יעצט זאגן אז רב יהודה זאגט נאך בשם רב יש זיקה, ווייל נאכדעם מוז זיין א סתירה צווישן רב און רב. זאגט רב יוסף, וואס איז די פראבלעם? דילמא אמוראי נינהו ואליבא דרב, פיין, צוויי אמוראים צוויי תלמידים פון רב, קריגן זיך וואס רב האט געזאגט, אזא מין עצה האט ער נישט, מען האט שוין געהערט אזא זאך? זאגט אביי ניין, כיוון דאיתמר משמיה דשמואל בהדיא, היות אונז האמיר קלאר א מימרא פון שמואל אז יש זיקה, און משמיה דרב כאמוראי, פון רב האמיר א מימרא נאר בשם רב הונא אמר רב, פון שמואל האבן מיר קלארע מימרא, און ממילא לא שבקינן משמיה דשמואל בהדיא, ומוקמינן כאמוראי ואליבא דרב, עמער נישט גיין יעצט האמיר א מימרא פון רב יהודה וואס איז א תלמיד פון ביידע, איז ענדערש וועט מען זאגן אז שמואל איז דער וואס זאגט יש זיקה, און רב יהודה זאגט נאך בשם זיין רבי'ן שמואל, וואס מען האט א קלארע מימרא פון שמואל, ווי איידער זאגן אז דא איז דא א מחלוקת בשיטת רב, ווען די גאנצע רב האמיר אויך נישט במקור גראד פון רב, נאר פון א תלמיד. זאגט די גמרא, אמר רב כהנא,

אונז האמער בפירוש די מימרא בשם שמואל, ס'טייטש אונז האמער אינגאנצן נישט קיין ספק, אונז האמער א מימרא אמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה זאגט קלאר נאך פון שמואל, שומרת יבם שמתה, אסור באמה, אלמא קסבר יש זיקה, ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירא, און שמואל גייט כשיטתו אז יש זיקה, און ממילא האמער קלאר א מימרא פון רב יהודה. איי זאגט די גמרא, קומט דאך אויס למעשה אז אונז האמיר דא צוויי מימרות פון שמואל אז יש זיקה, איין מימרא וואס רב יהודה זאגט נאך פון שמואל שומרת יבם שמתה אסור באמה, און די צווייטע מימרא וואס שמואל זאגט הלכה כרבי יהודה בן בתירא, וואס דארף מען צוויי נוסחאות פון די זעלבע זאך אז יש זיקה, זאגט די גמרא צריכא, מען דארף ביידע, ווייל דאי אשמעינן יש זיקה, טאמער עס וואלט נאר געווען די מימרא פון רב יהודה בשם שמואל, וואס מ'איז מסיק פון דעם אז יש זיקה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט הני מילי בחד, אבל בתרי לא, וואלט איך געזאגט זיקה איז נאר ווען ס'איז דא איין ברודער, איז דא איין ברודער וואס איז איבערגעבליבן איז דא אזא מין שטארקע חיבור צווישן די איין ברודער מיט די פרוי, דארט איז דא זיקה, אבער מער פון איין ברודער, צוויי ברידערס וואס יעדעס איינס פון די צוויי ברידערס קען מאכן יבום, דארט איז נישטא קיין זיקה, קא משמע לן,

וואלט איך געזאגט יא, אזוי ווי די מעשה פון רבי יהודה בן בתירא, ווען די פרוי לעבט, איז דארט איז טאקע דא א זיקה פון די פרוי אפילו אויף מער פון איין ברודער, אויף אלע ברידערס, אבער טאמער די פרוי איז געשטארבן, גייט אוועק די זיקה, אויס זיקה, יעצט קענען אלע ברידערס חתונה האבן מיט אלע קרובים פון די פרוי, קא משמע לן, פארדעם זאגט רב יהודה נאך בשם שמואל די אנדערע מימרא, דזיקה בכדי לא פקעה, אז זיקה גייט נישט אוועק, אזוי ווי מען זעט רב יהודה'ס מעשה, אז א שומרת יבם וואס זי שטארבט, טאר מען אפילו נאכדעם וואס זי שטארבט טאר קיינער פון די ברידערס נישט חתונה האבן מיט איר מאמע, פארוואס ווייל ס'דא א זיקה, זעהן מיר די זיקה גייט נישט אוועק ווען א פרוי שטארבט, נאר אזוי ווי מ'האט נעכטן געשמועסט, מיט יבום וחליצה גייט די זיקה אוועק. זאגט די הייליגע משנה. די קומענדיגע משנה האבן מיר שוין געזעהן, דא גייען מיר זעהן די ר' שמעון וואס ר' שמעון קריגט זיך אויף די ענין פון אשת אח שלא בא לעולם, אונז האבן שוין געזען די ר' שמעון, און פאר מ'וועט לערנען די משנה אינערווייניג, עמער בקיצור זאגן די חילוק צווישן די משנה און די פריערדיגע משנה, איז אין די פריערדיגע משנה האט מען געזען א ציור וואס צוויי ברידערס ראובן און שמעון, ראובן שטארבט אן קינדער, און שמעון דארף יעצט מייבם זיין די פרוי, די פרוי פון ראובן די ראובן'טע, איז יעצט די תקופה וואס שמעון דארף מייבם זיין ראובן'טע, מען מען רופן די תקופה א באלאגאן, ס'טייטש א באלאגאן, די שטאט איז אויף רעדער, יעדער רעדט, ס'גייט זיין א יבום, ס'גייט זיין א חליצה, מ'נעמט זיך צאם, ס'טוט זיך א באלאגאן. יעצט אינמיטן די באלאגאן ווערט געבוירן לוי. איז דא ביי אזא ציור האט מען געזען לוי טאר נישט מייבם זיין ראובן'טע, ווייל דאס איז א אשת אח שלא בא לעולם, און נישט נאר דאס, אפילו נאכדעם וואס שמעון וועט מייבם זיין ראובן'טע, און שמעון וועט שטארבן אן קינדער, קען יעצט לוי נישט מייבם זיין נישט ראובן'טע, ווייל זי איז א ערווה, און אויך נישט שמעונ'טע, ווייל זי איז א צרת הערווה. דאס איז די פריערדיגע משנה. אין די משנה. עמער זען קודם כל אזוי, קודם כל די ציור וועט זיין אביסל אנדערש, די ציור ביי אונזער משנה איז, אין די קומענדיגע משנה, איז אז ראובן שמעון צוויי ברידערס, ראובן איז געשטארבן אן קינדער ס'איז געווען א באלאגאן, אבער לוי איז נישט געבוירן אינמיטן די באלאגאן, נאר וואס, קודם האט שמעון מייבם געווען, ס'איז רוהיג געווארן, אויס באלאגאן די שטאט האט זיך בארואיגט, יעדער איינער איז רוהיג שמעון וואוינט יעצט מיט ראובן'טע און מיט זיין פרוי מיט שמעונ'טע, יעצט ווערט געבוירן לוי, נאך די באלאגאן, איז ביי אזא ציור, עמער זען די תנא קמא האלט, ס'האט זיך גארנישט געטוישט, די זעלבע הלכה, יעצט שטארבט שמעון, לוי מיט ראובן'טע איז אלעמאל א ערוה, און שמעונ'טע איז אויך א צרת ערוה, תנא קמא זאגט נישט קיין שום חילוק צווישן פריערדיגע משנה און די משנה, אבער רבי שמעון עמער זעהן רבי שמעון קריגט זיך, און רבי שמעון האלט אז טאמער לוי ווערט געבוירן נאך די באלאגאן, נאכדעם וואס שמעון האט שוין מייבם געווען ראובן'טע, דעמאלטס הייסט נישט יעצט ראובן'טע פאר לוי אן ערוה, ווייל דאס הייסט נישט אשת אחיו שלא היה בעולמו, ווייל דא קוקט מען אן כאילו ס'איז א נייע זאך, ס'איז נישטא דא מער א זיקה פון ראובן, ס'איז כאילו אז זי איז שמעון'ס פרוי, די ראובן'טע איז אינגאנצן שמעון'ס פרוי, יעצט שמעון שטארבט אן קינדער, איז אוודאי קען לוי איר מייבם זיין, דאס וועט זיין די שיטת ר' שמעון, לאמיר זען די משנה אינעווייניג, שני אחים, ומת אחד מהם, צוויי ברידערס ראובן שמעון, ראובן שטארבט אן קינדער, ויבם השני את אשת אחיו, און שמעון גייט, שמעון איז מייבם ראובן'טע, ס'איז אויס באלאגאן, די שטאט איז רואיג, ואחר כך נאך די באלאגאן, נולד להם אח ווערט געבוירן לוי, ומת יעצט שטארבט שמעון, בלייבט איבער סיי ראובן'טע און סיי שמעונ'טע, זאגט די תנא קמא, ס'האט זיך גארנישט געטוישט, הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, והשניה משום צרתה, ביידע טאר לוי נישט מייבם זיין די ערשטע איז א ערוה די צווייטע איז א צרה, ס'האט זיך נישט געטוישט די משנה פון די פריערדיגע משנה, עשה בה מאמר אזוי ווי מ'האט געזען די פריערדיגע משנה ומת השניה חולצת ולא מתייבמת, ווייטער זאגט די משנה, ר' שמעון אומר, מייבם לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזו מהן שירצה, ר' שמעון זאגט ניין, ביי אזא ציור, וואס לוי געבוירן נאך די באלאגאן און יעצט שטארבט שמעון אן קינדער, קען לוי מייבם זיין סיי ראובן'טע און סיי שמעונ'טע, אזוי זאגט ר' שמעון, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבי אושעיא, זאגט רבי אושעיא, די מפרשים זענען גורס רבי אושעיא ווייל באלד וועט מען זעהן אז רב אושעיא פרעגט א קשיא אויף רבי אושעיא ממילא קען נישט זיין ס'איז די זעלבע מענטש, על כל פנים זאגט רבי אושעיא אזוי, חלוק היה ר' שמעון אף בראשונה, א באמבע חידוש, זאגט רבי אושעיא עטץ מיינטס אז ר' שמעון קריגט זיך נאר ביי די משנה, דארט ווי לוי ווערט געבוירן נאך די באלאגאן, זאגט רבי אושעיא איך האב נייעס, ר' שמעון קריגט זיך אויך אויף די פריערדיגע משנה, ר' שמעון האלט אז אפילו ווען לוי ווערט געבוירן אינמיטן די באלאגאן, מעג ער נאך אלץ מייבם זיין ראובן'טע, איי אויב אזוי ווי קומט די גאנצע ציור פון אשת אחיו שלא היה בעולמו, עמער באלד זעהן, ממאי? קודם ברענגט רבי אושעיא א ראיה ס'איז אזוי זאגט רבי אושעיא מדקתני משנה יתירא ווייל ס'איז דא דא א גאנצע איבעריגע משנה, וועלכע משנה איז איבעריג? זאגט ער אזוי בבא דרישא די ערשטע משנה למאן קתני לה ווער דארף האבן יענע משנה? ס'טייטש ווי איז די חידוש? אילימא לרבנן וועסט מיר וועלן זאגן די חידוש איז די תנא קמא זאגט רבי אושעיא וואס עפעס? השתא יבם ולבסוף נולד דכי אשכחה בהתירא אשכחה אסרי רבנן ס'טייטש מה דאך ביי אונזער משנה מען זעט ביי אונזער משנה, וואס איז ביי אונזער משנה? לוי איז געבוירן נאך די גאנצע באלאגאן, ס'טייטש לוי ווערט נישט געבוירן אינמיטן א מעשה וואס איז דא דא א יבמה וואס מען דארף מייבם, ניין, לוי איז געבוירן נאך שמעון האט מייבם געווען ראובן'טע, פון דעסטוועגן וואס זאגט דער תנא קמא אז לוי טאר קיינמאל נישט וואוינען מיט ראובן'טע, ראובן'טע איז אשת אחיו שלא היה בעולמו, איז כל שכן נולד ואחר כך ייבם מיבעיא, ס'טייטש אוודאי און אוודאי כל שכן ווען לוי ווערט געבוירן אינמיטן די באלאגאן, איז אוודאי טאר ער נישט וואוינען מיט ראובן'טע, ווייל ער איז געבוירן אין א צייט וואס ראובן'טע דארף מען מייבם זיין, דעמאלטס איז די הארבסטע איז, דעמאלטס איז אוודאי אשת אחיו שלא היה בעולמו, איז דאס איז זיכער נישט די חידוש, די חידוש איז נישט לויט די תנא קמא, אלא לאו לר' שמעון איצטריך, נאר וואס דען, אוודאי די סיבה וואס מען האט געדארפט האבן די ערשטע משנה, איז ווייל ר' שמעון אוודאי קריגט זיך דארט אויך, און די חידוש איז לויט ר' שמעון, אז אפילו ביי א ציור וואס לוי ווערט געבוירן אינמיטן באלאגאן, איז ר' שמעון אויך מתיר פאר לוי צו מייבם זיין ראובן'טע, דאס איז שוין גאר א גרויסע חידוש, ותנא רישא להודיעך כחו דרבי שמעון, פאר דעם דארף מען ביידע משנה'ס, די ערשטע משנה דארף מען האבן, זאלסט וויסן אז רבי שמעון קריגט זיך אפילו דארט, אפילו ווען לוי ווערט געבוירן אינמיטן באלאגאן, ווערט נישט רבי שמעון נתפעל, רבי שמעון זאגט לוי קענסט רואיגערהייט מייבם זיין ראובן'טע די צווייטע מאל נאך שמעון שטארבט. ותנא סיפא להודיעך כחן דרבנן, אין אונזער משנה איז פארקערט גאר, עס קומט מען לאזן הערן אז דער תנא קמא האלט אז אפילו ווען לוי ווערט געבוירן נאך די באלאגאן, איז אויכעט א פראבלעם. ובדין הוא דנפלוג ר' שמעון ברישא, לייגט ער צו פארוואס טאקע שטייט נישט א ר' שמעון די פרידיגע משנה, בעצם וואלט געדארפט שטיין, אלא נטר להו לרבנן עד דמסיימי למילתייהו, והדר פליג עלייהו, דער ר' שמעון האט געווארט ביז די חכמים ענדיגן זייער גאנצע שיטה, און נאכדעם געט ר' שמעון א קריג אפ אויף די גאנצע מעשה, און זאגט איך קריג זיך אויכעט אויף די ערשטע משנה אויכעט אויף די משנה, און איך האלט אלעמאל לוי מעג מייבם זיין ראובן'טע. איי אלא פרעגט די גמרא דאס מען האט אויסגערעדט, אשת אחיו שלא היה בעולמו לר' שמעון היכי משכחת לה, לויט רבי שמעון איז קיינמאל נישטא אשת אחיו שלא היה בעולמו, אפילו אז לוי ווערט געבוירן אינמיטן א באלאגאן, זאגט רבי שמעון כ'האב נישט קיין שום פראבלעם אז לוי זאל מייבם זיין ראובן'טע פארוואס? זאגט די גמרא ניין ס'איז יא דא ציורים וואס אוודאי וועט רבי שמעון מודה זיין ס'איז דא אשת אחיו שלא היה בעולמו, וועלכע ציורים? זאגט ער צוויי ציורים, בחד אחא ומית ונולד לו אח, ס'טייטש וואס איז ביי איין ברודער? ס'איז נישטא קיין ברודערס. ס'איז דא א מענטש, ראובן, א עלנדע קינד אליין, א ילד יחיד, ער איז אליין געבוירן. ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי, און ער איז געשטארבן אן קינדער. נאכדעם ווערט געבוירן שמעון. איז דא, איז קלאר אז שמעון וועט קיינמאל נישט קענען מייבם זיין דעם ראובן'טע. פארוואס? ווייל, ווייטער, דאס וואס רבי שמעון האלט אז לוי קען מייבם זיין די פרוי פון ראובן'טע, איז אויך נאר נאכדעם וואס שמעון האט אים מייבם געווען, שמעון איז געשטארבן, האלט ר' שמעון אז ראובן'טע פאלט מכח שמעון, נישט מכח ראובן, און שמעון איז דאך געשטארבן ווען לוי האט געלעבט, דערפאר קען לוי מייבם זיין ראובן'טע, אפילו בעצם ס'האט זיך אנגעהויבן ביי ראובן, אבער ווי נישט ווי שמעון איז געשטארבן, אבער דארט וואו ס'איז נישטא קיין שמעון אינדערמיטן, ס'איז קיינער נישטא אינדערמיטן, נאר ראובן איז געשטארבן אן קינדער, און לאמיר זאגן ס'איז נישטא קיין שמעון אינגאנצן, האט נישט קיין ברודער שמעון, האט נאר א ברודער לוי, לוי געבוירן נאך ראובן איז געשטארבן, איז אוודאי לוי וועט קיינמאל נישט קענען מייבם זיין די פרוי, ווייל קיינער האט נישט חתונה געהאט אינצווישן, איז דאס איז איין ציור פון אשת אחיו שלא היה בעולמו, אי נמי נאך א ציור, בתרי ולא ייבם ולא מית, ביי צוויי ברידערס וואס די ברידער האט נישט מייבם געווען און אויך נישט געשטארבן, וואס טייטש אזוי, ראובן, שמעון, צוויי ברידערס, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, שמעון האט נישט מייבם געווען ראובן'טע. גארנישט ער האט גארנישט געטוהן יעצט ווערט געבוירן לוי און שמעון לעבט יעדער לעבט אזוי כאטש די גאנצע שטאט איז אויף רעדער ס'איז נאך אלץ דא א באלאגאן ראובן'טע איז נאך אלץ קיינער האט נישט מייבם געווען נישט חולץ געווען שמעון מאכט זיך נישט צו טוהן איז ביי אזא ציור אוודאי קען לוי נישט יעצט מייבם זיין ראובן'טע פארוואס ווייל דאס הייסט אשת אחיו שלא היה בעולמו יעצט וואס טייטש ולא מית וואס וועט געשעהן טאמער יעצט שטארבט שמעון איידער וואס שמעון האט מייבם געווען ראובן'טע איז לכאורה וואלט די סברה געזאגט דא איז רבי שמעון מודה אז לוי קען נישט מייבם זיין ראובן'טע פארוואס ווייל שמעון האט נישט חתונה געהאט מיט ראובן'טע אינצווישן? פון דעסוועגן איז נישט אזוי, ווייל ווי מ'עט שוין זעהן איז דא נאך א מורא'דיגע חידוש וואס ר' אושעיא האלט בשיטת ר' שמעון, ר' אושעיא האלט אז ר' שמעון האלט אז עד כדי כך זאגט מען יש זיקה, נישט ווי מ'האט געזעהן ביז יעצט זיקה איז א דרבנן'דיגע שאלה, ר' שמעון האלט אז זיקה איז דאורייתא'דיג, און ס'איז ממש, מ'עט זעהן באלד א לשון זיקה ככנוסה דמיא, זיקה איז ממש ווי א דאורייתא'דיגע חתונה, און במילא ווען ראובן שטארבט אן קינדער, אפילו שמעון האט נישט מייבם געווען ראובן'טע, ער האט גארנישט געטון, פון דעסוועגן איז דא דא אזא שטארקע זיקה צווישן שמעון מיט ראובן'טע, אז מ'קוקט עס אן ממש כאילו זיי האבן חתונה געהאט, און במילא יעצט אז שמעון שטארבט, אפילו ער האט נישט מייבם געווען, יעצט אז ער שטארבט איז כאילו די ראובן'טע איז געווען זיין פרוי און ער איז געשטארבן וואס ביי אזא ציור וואס זאגט ר' שמעון לוי קען מייבם זיין און במילא טאמער שמעון שטארבט איז אוודאי לוי מייבם דאס הייסט נישט אשת אחיו שלא היה בעולמו נאר טאמער שמעון לעבט און ראובן איז געשטארבן און קיינער האט נישט מייבם געווען ראובן'טע דארט איז ר' שמעון מודה אז לוי קען נישט מייבם זיין פרעגט אבער די גמרא און די גמרא וויל דא פארשטיין די גאנצע ר' שמעון לויט ר' אושעיא פרעגט די גמרא בשלמא ייבם ואחר כך נולד גאנץ גוט די צווייטע משנה, ביי א ציור וואס לוי איז געבוירן געווארן נאך די באלאגאן, פארשטייט מען, כי אשכחה בהיתירא אשכחה, מען פארשטייט ר' שמעון, לוי איז געבוירן ווען ראובן'טע האט שוין געוואוינט מיט שמעון, זיי זענען געווען חתונה געהאט, פארשטייט מען אז יעצט אז שמעון וועט שטארבן, איז וואס דער פראבלעם לוי קען מייבם זיין ראובן'טע אויכעט, ווייל ס'איז נישט ראובן'ס פרוי, ראובן'טע איז שמעון'ס פרוי בעצם, אלא אבער נולד ואחר כך ייבם, מאי טעמא זאגט די גמרא זיי מיר מסביר, וואס איז פשט פון ר' שמעון ביי א ציור וואס לוי איז געבוירן אינמיטן באלאגאן? איז פשט אז בשעת וואס ער איז געבוירן איז ראובן'טע געווען א ערוה צו אים, ס'דאך א אשת אחיו שלא היה בעולמו, און וואס גייט מיר אן אז צווישן דעם האט שמעון חתונה געהאט מיט איר און שמעון איז געשטארבן? וואס איז געשען? אן ערוה בלייבט אן ערוה, און וואס עפעס קען יעצט פלוצלינג לוי מייבם זיין ראובן'טע? ענטפערט די גמרא, קסבר דא זאגט די גמרא די יסוד וואס מ'האט אויסגערעדט, קסבר יש זיקה וזיקה ככנוסה דמיא, ר' שמעון, על כל פנים לויט רב אושעיא, האלט ר' שמעון א מורא'דיגע חידוש, אז זיקה איז אזוי מין שטארק, דאורייתא'דיג ממש כאילו זיי האבן חתונה געהאט, און ממילא וואס האסטו מיר געפרעגט אז ווען לוי געבוירן אינמיטן די באלאגאן איז ראובן'טע געווען אסור אויף אים, נישט ריכטיג! פארוואס? ווייל ס'איז קיינמאל קיין באלאגאן נישט געווען, ווייל ברגע וואס ראובן איז געשטארבן אן קינדער, פאר לוי געבוירן א סקונדע נאך ראובן איז געשטארבן, איז כאילו שמעון האט שוין חתונה געהאט מיט ראובן'טע, ס'איז גראד דא א זיקה כאילו זיי האבן חתונה געהאט, יעצט לוי ווערט געבוירן, ס'איז שוין נאכן באלאגאן, טאקע טעכניש שמעון האט נאכנישט געמאכט קיין יבום, אבער כאילו האט שוין געמאכט יבום, כאילו זיי וואוינען צוזאמען, ממילא לוי געבוירן נישט בשעת איסור, נאכן גאנצן באלאגאן, און פארדעם טאקע ווען שמעון שטארבט קען לוי מייבם זיין ראובן'טע, ווייל ראובן'טע איז נישט ראובן'ס פרוי, זי איז שמעון'ס פרוי גאר, אפילו שמעון האט גארנישט געטוהן, אפילו ווען שמעון וואלט ווען נישט מייבם געווען. מתקיף לה רב יוסף, פרעגט רב יוסף אזוי, אזא כלל ווילסטו מיר זאגן האלט ר' שמעון, אז זיקה איז אזוי מין שטארק כאילו ממש חתונה געהאט, השתא זיקה ומאמר מספקא לר' שמעון אי ככנוסה דמיא לאו ככנוסה דמיא, אז איך דארף א ראיה ברענגען אז אפילו זיקה צוזאמען מיט מאמר האט ר' שמעון א שאלה צו ס'הייסט טאקע חתונה געהאט כאילו חתונה געהאט צו נישט, און ווילסטו מיר זאגן זיקה לחודה מיבעיא אז זיקה אליין איז געווען אזוי פשוט? ס'טייטש ער גייט יעצט אויפווייזן אז אפילו זיקה מיט מאמר איז א ספק, איז זיקה אליין אזא פשוט'ע זאך א כאילו חתונה געהאט? מאי היא? וואס גייט ער ווייזן? ווי זעהן מיר אזא זאך אז ר' שמעון איז זיך מסתפק ביי זיקה מיט מאמר? דתנן. ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט, שלשה אחים נשואין שלש נשים נכריות, ס'טייטש דריי ברודערס, ראובן שמעון לוי, האבן חתונה געהאט מיט דריי באזונדערע פרויען, נישט קיין שוועסטערס, ראובן האט חתונה געהאט מיט ראובן'טע, שמעון מיט שמעון'טע, און לוי מיט לווי'טע. שוין, ומת אחד מהם, יעצט שטארבט ראובן אן קינדער, איז מ'דארף יעצט מייבם זיין ראובן'טע, גייט שמעון און נישט מייבם, ועשה בה שני מאמר, האט געמאכט מאמר ער האט מקדש געווען ראובן'טע ומת יעצט שטארבט שמעון און שמעון האט אויך נישט געהאט קיין קינדער איז הרי אלו חולצות ולא מתייבמות זאגט די משנה דארף יעצט לוי מאכן חליצה מיט ביידע סיי מיט ראובן'טע סיי מיט שמעון'טע פארוואס האט מען שוין געזען שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ומת אחד מהם יבמה יבא עליו מי שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יבמים וואס טייטש מ'דרש'נט פון די פסוק אז וועלכע פרוי קען מען מייבם זיין נאר א פרוי וואס האט איין זיקה, איין חיבור צו א מאן, טאמער זי האט צוויי איז א פראבלעם, און במילא די ראובן'טע מאכט דא די גאנצע פראבלעם, ווייל ראובן'טע האט סיי א חיבור צו איר ערשטע מאן, ווייל קיינער האט איר נישט מייבם געווען, און סיי א חיבור צו שמעון, ווייל שמעון האט געמאכט דא א דרבנן'דיגע זאך א מאמר, פשט ס'איז דא דא צוויי זיקות, פשט ראובן'טע קען מען נישט מייבם זיין, און אז מ'קען נישט מייבם זיין ראובן'טע, שמעון'טע דאך איר צרה קען מען איר אויך נישט מייבם זיין, זאגן חזל, חולצות ולא מתייבמות, אזוי זאגט די תנא קמא, ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט ניין, מייבם לאיזה מהן שירצה, וחולץ לשניה, ער מאכט חליצה פאר איינס און יבום פארן צווייטן, פארוואס? איז איידער מען זעט ווייטער ר' יוסף גייט עס דא מסביר זיין, אבער אונז עמיר עס אויסשמועסן, ווייל ר' שמעון קוקט אן מאמר אנדערש ווי די תנא קמא, ביז יעצט די תנא קמא און ביז יעצט ווי אונז האבן געלערנט וואס מיינט מאמר, ס'איז אזא דרבנן'דיגע סארט קידושין, ר' שמעון זאגט ניין, ר' שמעון זאגט מאמר איז א ספק'דיגע קידושין, וואס טייטש אונז האבן א ספק צו ס'העלפט צו נישט, טאמער ס'העלפט העלפט עס אויף הונדערט פראצענט, פונקט ווי יבום אליין, טאמער ס'העלפט נישט איז עס גארנישט מיט נישט כאילו לא היה, און ממילא, זאגט ר' שמעון, קען זיך לוי קלויבן צו מייבם זיין איינס, און חולץ זיין פאר די אנדערע, ווייל ממה נפשך. טאמער מאמר איז ממש א קידושין, ס'העלפט, איז פשט אז ראובן'טע איז שמעון'ס פרוי, קען יעצט לוי מייבם זיין איינע פון שמעון'ס צוויי פרויען, ווייל ראובן איז שוין אינגאנצן ארויס פון בילד, און טאמער מאמר העלפט נישט, איז ווייטער, איז פשט ס'איז גארנישט געווען דא, קען לוי מייבם זיין איינע פון די צוויי פרויען, איז ממה נפשך, קען ער מייבם זיין איינע פון די צוויי, און מאכן חליצה פאר די אנדערע, איז רב יוסף מסביר, יבומי תרווייהו לא, ס'הייסט דאס איז קלאר, אז לוי קען נישט מייבם זיין ביידע, סיי ראובן'טע און סיי שמעון'טע, פארוואס? ווייל דדילמא יש לה זיקה, ווייל קען זיין על הצד אז מאמר העלפט, מאמר איז ממש א קידושין, איז פשט ביידע זענען געווען שמעון'ס פרוי, און שמעון איז געשטארבן איבערגעלאזט צוויי פרויען, דאס איז קלאר מ'טאר נישט מייבם זיין צוויי פרויען פון איין מאן, הוו שתי יבמות הבאות מבית אחד, קען מען נישט מייבם זיין ביידע, ווייטער יבומי חדא ואיפטורי אידך לא, איז די זעלבע זאך קענסט מיר נישט זאגן לוי זאל מייבם זיין איינס פון די און די אנדערע לאזן פריי, קען נישט זיין, ווייל דדילמא אין זיקה ככנוסה, והוו להו שתי יבמות הבאות משני בתים, ווייל על הצד אז מאמר איז גארנישט מיט נישט, פשט אז ראובן'טע איז ראובן'ס פרוי, שמעון'טע איז שמעון'ס פרוי, און שמעון האט גארנישט געטון דא, יעצט איז פאר לוי איז געשטארבן צוויי ברודערס און ביידע ברודערס האבן איבערגעלאזט פרויען, דארף ער ביידע מייבם זיין אדער מאכן חליצה, ער קען נישט סתם איינס מייבם זיין און די אנדערע לאזן, און וואס טוט מען? יבום פאר איינס חליצה פארן צווייטן, אזוי האט ר' שמעון געזאגט, פירט ר' יוסף אויס די קשיא, אלמא מספקא ליה, זעהן מיר ר' שמעון האט א ספק צו די מאמר פון שמעון האט געהאלפן, האט מקדש געווען ראובן'טע צו נישט, ס'קומט אויס איך פארשטיי נישט רבונו דעלמא כולא, טאמער רב אושעיא ווי רב אושעיא זאגט אז ר' שמעון האלט אז זיקה איז אזוי מין שטארק, אז זיקה אליין איז גענוג, ס'טייטש ברגע ראובן שטארבט איז כאילו שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'טע, ווייל מיט די זיקה, די זיקה איז אזוי שטארק, מ'זעהט ס'איז נישט אזוי, מ'זעהט אז די זיקה ר' שמעון מאכט זיך אינגאנצן נישט צוטוהן פון די זיקה, אויף מאמר וואס דאס איז נאך מער, מאמר איז ממש ארויפלייגן א רינגל אויף א פינגער, ממש מקדש זיין אויף דאס אליין האט ר' שמעון א ספק, אבער זיקה? ער רעדט בכלל נישט פון דעם, איז וואס פשט? און נאך מער זאגט רב יוסף עסטו מיר וועלן זאגן וכי תימא מדאורייתא הכי נמי דמייבמא חדא ומיפטרא חדא ומדרבנן הוא דאסור גזירה משום שמא יאמרו שתי יבמות הבאות משתי בתים חדא מייבמא ואידך מיפטרא בולא כלום. זאגט רב יוסף איך ווייס וואס דו וועסט מיר וועלן ענטפערן, דו וועסט מיר ענטפערן אזוי אז אוודאי ווי רב אושעיא האט געזאגט זיקה לויט רבי שמעון איז די שטערקסטע זאך אין די וועלט און במילא טאקע אליבא דאמת ברגע וואס ראובן איז געשטארבן איז כאילו שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'טע צו כאילו ס'איז א נייע פרוי. יעצט אז שמעון שטארבט, איז כאילו ער האט איבערגעלאזט דא צוויי פרויען, ראובן'טע און שמעון'טע, קען יעצט לוי מייבם זיין איינס פון זיי, און די אנדערע פטור, די אנדערע קען אהיים גיין. דאס אליבא דאמת, פארוואס? ווייל ביידע זענען געווען שמעון'ס פרויען. ראובן איז אינגאנצן ארויס פון בילד, זיקה איז מורא'דיג שטארק. אזוי וועסטו מיר וועלן זאגן. איי אויב אזוי, פארוואס זאגט ר' שמעון, איינס קריגט יבום די אנדערע חליצה? זאל ער זאגן פשוט, איינס קריגט יבום, און די אנדערע קען גיין, ווייל ס'דאך ביידע פרויען פון שמעון. איז אויף דעם מוזטו מיר זאגן ניין, ווייל ס'איז א גזירה. וואס איז די גזירה? די גזירה איז, ביי א ציור ווי רשי איז מסביר אז צוויי ברידער שטארבן אויף די זעלבע רגע, וואס טייטש, ראובן שמעון לוי, דריי ברודערס, מיט די דריי פרויען, ראובן מיט ראובן'טע, שמעון מיט שמעון'טע, לוי מיט לוי'טע, און אויף איין רגע שטארבן ראובן און שמעון. איז דא קענסטו מיר נישט זאגן אז ברגע וואס ראובן איז געשטארבן איז ראובן'טע געווארן שמעון'ס פרוי, און יעצט שמעון שטארבט לאזט ער איבער צוויי פרויען, ניין, דא, ביידע זענען געשטארבן די זעלבע רגע, וואס פשט אז יעצט דארף קלאר לוי מייבם זיין סיי פאר ראובן'טע און סיי פאר שמעון'טע, איז פאר דעם, היות וואס חזל האבן נישט געוואלט ביי אזא ציור זאל מען האבן א טעות און זאגן אז לוי איז מייבם איינס און די אנדערע קען אהיים גיין, פאר דעם האט מען געמאכט א גזירה, ס'טייטש ר' שמעון האלט אז דאס אז איינס קריגט יבום די אנדערע חליצה, אלס א גזירה אלס די גזירה. דאס זאגט ר' יוסף איז נישט ריכטיג, ווייל והא טעמא דרבי שמעון משום מאמר ולאו מאמר הוא, וואס טייטש די טעם פון ר' שמעון אזוי ווי אונז האבן מסביר געווען, ער האט א ספק צו מאמר העלפט צו נישט, נישט ווייל ס'איז אלס א גזירה ווי דו ווילסט מיר יעצט מסביר זיין, ווי זעהן מיר דאס די טעם פון ר' שמעון? דתניא, מען זעהט קלאר אין א ברייתא אז ר' שמעון איז זיך מסתפק צו מאמר העלפט צו נישט, אמר להם ר' שמעון לחכמים, דא זאגט די ברייתא קלאר וואס האט ר' שמעון געזאגט צו די חכמים, זאגט ער אם מאמרו של שני מאמר, אשת שני בועל, ואם מאמרו של שני אינו מאמר, אשת ראשון הוא בועל, די הסבר וואס מען האט פריערט מסביר געווען אין ר' שמעון, און ממילא זאגט ר' יוסף, צוריק צו אונזער קשיא, טאמער ר' שמעון האט א ספק אויף מאמר, איז כל שכן אז זיקה איז גארנישט מיט נישט, וויאזוי זאגסטו מיר אז זיקה איז ממש ווי חתונה געהאט? אמר ליה אביי, ענטפערט אביי א מורא'דיגע תירוץ, זאגט ער ולא שני לך בין זיקת יבם אחד לזיקת שני יבמים, דילמא כי אמר ר' שמעון זיקה ככנוסה דמיא ביבם אחד, אבל בשני יבמים לא, זאגט אביי א מורא'דיגע יסוד, מיט דעם איז ער מסביר רב אושעיא'ן, זאגט ער דער כלל וואס רב אושעיא האט געזאגט אז זיקה איז ממש ווי מען האט חתונה געהאט איז נאר ווי ס'דא איין ברודער, וואס טייטש אז א ברודער שטארבט ראובן שטארבט אן קינדער, און ס'דא איין ברודער שמעון וואס לעבט, איז ער, שמעון, איז די איינציגסטע וואס קען דא מאכן יבום, איז פאר דעם היות ער איז די איינציגסטע וואס קען בכלל מאכן יבום איז דא אזא מין שטארקע חיבור צווישן שמעון מיט ראובן'טע אז כאילו זיי האבן שוין חתונה געהאט, אבער טאמער ס'דא מער פון איין ברודער איז אוודאי נישט דא די זיקה ככנוסה, ווייל יעדעס איינס פון די ברודערס קענען בעצם מייבם זיין, איז דארט איז די חיבור טאקע נישט אזוי שטארק, און מיט דעם קען מען פארשטיין ר' שמעון, ווייל ביי אונז אין משנה, און די זעלבע זאך די פריערדיגע משנה, וואס איז די מעשה? ראובן און שמעון צוויי ברודערס, ראובן שטארבט אן קינדער, און שמעון איז די איינציגסטע ברודער דא, דא איז דא גאר א שטארקע זיקה, כאילו שמעון האט שוין מייבם געווען, ס'איז זיקה ככנוסה. יעצט ווערט געבוירן לוי, נישט קיין חילוק פארן באלאגאן, נאכן באלאגאן, זאגט רב אושעיא, לוי געבוירן נאכדעם וואס שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובנ'טע, איז אוודאי הייסט עס נישט אשת אחיו שלא היה בעולמו, ווייל ס'איז נאר געווען איין ברודער נאר שמעון האט געלעבט ווען ראובן איז געשטארבן, מה שאין כן די אנדערע משנה וואס מ'האט יעצט געזען אז ר' שמעון האט א ספק וועגן מאמר, דארט רעדט זיך דריי ברודערס, און ראובן שטארבט אן קינדער, בלייבט צוויי ברודערס, איז נישט דא א זיקה יעצט צו שמעון מער ווי צו לוי, ס'איז א זיקה צו ביידע, דארט זאגט מען נישט זיקה ככנוסה, איז דארט די איינציגסטע ספק איז אויף מאמר, צו מאמר העלפט צו נישט, און במילא איז ר' אושעיא פארענטפערט. פרעגט אבער די גמרא, ומי שני ליה לר' שמעון, איז דען אזוי אז ר' שמעון מאכט א חילוק צו ס'איז דא איין ברודער צו צוויי ברודערס, און דא גייט די גמרא פרעגן אויף די גאנצע הסבר פון ר' אושעיא, זאגט די גמרא והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כלל אמר ר' שמעון, ר' שמעון זאגט א כלל, כל שהלידה קודמת לנישואין, וואס אין אנדערע ווערטער מיינט דאס, ווען לוי ווערט געבוירן אין א באלאגאן אריין, לא חולצת ולא מתייבמת, איז טאר לוי נישט חולץ זיין נישט מייבם זיין פאר ראובנ'טע, פארוואס? ווייל דאס איז אשת אחיו שלא היה בעולמו, איז קודם כל פון דא אליין, שוין א באמבע קשיא אויף רב אושעיא, רב אושעיא האט דאך יעצט מסביר געווען אז ס'איז נישט אזוי, דא זעהן מיר קלאר רב שמעון רעדט דא, רב שמעון זאגט אז ווען לוי ווערט געבוירן אריין אין א באלאגאן אריין, טאר ער קיינמאל מער נישט מייבם זיין אדער חולץ זיין פאר ראובנ'טע, קודם כל א קשיא אויף רב אושעיא, און ווייטער זאגט רב שמעון, נישואין קודם ללידה, טאמער לוי ווערט געבוירן נאכן באלאגאן אזוי ווי מען האט געזען די צווייטע משנה, דארט או חולצת או מתייבמת קען ער מייבם זיין אדער חולץ זיין ראובנ'טע, מאי לאו, יעצט לכאורה, די ברייתא איז ר' שמעון רעדט דא, רעדט זיך אוודאי ביבם אחד, ער רעדט נישט קיין חילוק צווישן יבם אחד שני יבמים, וקתני וואס שטייט דא קלאר, לא חולצת ולא מתייבמת אז טאמער לוי ווערט געבוירן אין א באלאגאן אריין, אפילו ווען ס'נאר דא איין יבם, קען ער נישט חולץ זיין נישט מייבם זיין ער טאר קיינמאל נישט, וואוינען מיט ראובנ'טע, איז וואס גייט דא פאר, א קשיא אויף רב אושעיא? זאגט די גמרא לא, בשני יבמים, דא רעדט זיך ביי צוויי יבמים, וואס טייטש צוויי יבמים? ס'איז אנדערש ווי די ציור פון אונזער משנה און פון די פרידיגע משנה, אונזער משנה און די פרידיגע משנה רעדט זיך טאקע ראובן שמעון און לוי ווערט געבוירן נאכדעם וואס ראובן שטארבט, ס'טייטש ווען ראובן איז געשטארבן איז נאר געווען איין ברודער, און ממילא היות וואס נאר שמעון האט געלעבט ווען ראובן איז געשטארבן איז גראד געווען זיקה ככנוסה, כאילו שמעון האט שוין מייבם געווען ראובנ'טע, יעצט נישט קיין חילוק ווען לוי ווערט געבוירן, נאכן באלאגאן, פארן באלאגאן, אזוי ווי מען האט געשמועסט, כאילו ס'איז אינגאנצן נישט דא א באלאגאן, און ממילא מעג אוודאי לוי שפעטער מייבם זיין ראובנ'טע נאך שמעון שטארבט, דאס איז ביי די צוויי משניות, אבער דא אין די ברייתא זאגט די גמרא רעדט זיך א אנדערע ציור, דא רעדט זיך דא נאך א ברודער, ס'דא ראובן שמעון מיט יהודה, דריי ברודערס לעבן, און ראובן שטארבט לאזט איבער ראובנ'טע, אבער דא היות עס בלייבט איבער שמעון מיט יהודה, ס'דא צוויי ברידער זאגט מען נישט זיקה ככנוסה, איז יעצט דא אינמיטן באלאגאן ווערט געבוירן לוי, דא אז מען זאגט נישט זיקה ככנוסה איז אוודאי ר' שמעון אויך מודה אז לוי וועט קיינמאל נישט טארן וואוינען מיט ראובנ'טע ווייל ס'איז אשת אחיו שלא היה בעולמו, איי זאגט די גמרא טאמער ביסט גערעכט אבל ביבם אחד מאי, הכי נמי או חולצת או מתייבמת, טאמער עס וואלט נאר געווען איין ברידער איז וואס אזוי ווי מען האט געזען ביי אונזער משנה אויב אזוי פרעגט די גמרא סתם אויף די לשון פון ר' שמעון, אי הכי אדתני נשואין קודמין ללידה או חולצת או מתייבמת, ליפלוג וליתני בדידה, במה דברים אמורים, בשני יבמים, אבל ביבם אחד או חולצת או מתייבמת. וואס טייטש, פארוואס זאגט ר' שמעון אז די חילוק וועט זיין, טאמער לוי איז געבוירן אינמיטן באלאגאן, וועט ער נישט קענען מייבם זיין, נאכן באלאגאן, וועט ער יא קענען מייבם זיין. כ'האב סאך א בעסערע ציור, זאג אזוי, ס'רעדט זיך דא א ציור וואס לוי איז געבוירן אינמיטן באלאגאן, נאר וואס טאמער ס'נאר דא איין ברודער ס'נאר דא שמעון, וועט לוי קענען מייבם זיין, טאמער ס'דא נאך א ברודער יהודה איז שוין א פראבלעם, פארוואס זאגט נישט ר' שמעון אזוי? ענטפערט די גמרא ניין ווייל כולה בשני יבמים קמיירי, ר' שמעון האט געוואלט רעדן ביי א ציור פון צוויי יבמים, נישט פון איין יבם, מילא ביי צוויי יבמים איז טאקע דא א חילוק ווען לוי איז געבוירן, טאמער געבוירן נאכן באלאגאן, נאכן באלאגאן, איז אוודאי תנא קמא איז אויך מודה, לוי וועט קענען מייבם זיין ראובן'טע, אבער אינמיטן באלאגאן נישט, איי פרעגט די גמרא אויב אזוי, ואלא מאי כללא, וואס טייטש כללא? לאמיר קוקן די ווערטער פון רבי שמעון, רבי שמעון זאגט, כלל אמר רבי שמעון, כל שהלידה, אז טאמער אינמיטן באלאגאן קען מען נישט, נאכן באלאגאן קען מען יא. דאס עפעס א כלל? ס'איז נישט קיין כלל, ס'איז אינגאנצן נישט קיין כלל. ס'ווענדט זיך צו עס דא איין ברודער צו צוויי ברודערס. ביי צוויי ברודערס איז עס טאקע א כלל, אבער ביי איין ברודער נישט. און מילא אז מ'זעט אף על פי כן אז רבי שמעון זאגט ס'איז יא א כלל, איז משמע אז דער כלל איז אויך ביי איין ברודער, אז אפילו ווען ס'נאר דא איין ברודער, און לוי ווערט געבוירן אינמיטן באלאגאן, זאגט מען נישט זיקה ככנוסה, נאר וואס לוי טאר קיינמאל נישט וואוינען מיט ראובן'טע. איז קלאר א קשיא אויף ר' אושעיא. מארגן מיר זעהן נאך א קשיא אויף ר' אושעיא.